בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף ל ג, הייבן מיר אן דף ל ב עמוד ב, אונטן איז ממשיך די ברייתא, די ברייתא האט אנגעהויבן אויסצורעכענען כל מיני עבירות מיט די עונשים וואס קומט אויף דעם, זאגט די ברייתא ווייטער, בעוון גזל הגובי עולה, דורך די עוון, די עבירה, פון גזל, איז דאס גורם אז גובי דאס איז היישעריקן, איז עולה, ס'קומט ארויף היישעריקן, און ס'עסט אויף די גאנצע תבואה, והרעב הווה, און ס'געשענט א הונגער, ובני אדם אוכלים בשר בניהם ובנותיהם, און מענטשן ליידער עסן די פלייש פון זייער זין און זייער טעכטער, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין עמוס, שמעו הדבר הזה פרות הבשן, הערטס די דאזיגע רייד, די פרות, די קיען, פון בשן, וואס דאס גייט ארויף אויף פרויען וואס זענען דומה צו די פרות וואס פאשענען אין בשן אשר בהר שומרון וואס דאס געפינט זיך אויף הר שומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים וואס זיי באגנבענען דלים עניים און זיי האקן און צוברעכן אביונים, האומרות דער פסוק איז דארט ממשיך האומרות לאדוניהם הביאה ונשתה זיי זאגן פאר זייער מענער ברענג אונז גזל כדי אונז זאל מען קענען טרינקען אמר רבא, רבא דרש'נט וואס טייטש פרות הבשן, כגון הני נשי דמחוזא אזוי ווי די פרויען פון די שטאט מחוזא וואס דאס איז די שטאט ווי רבא האט געוואוינט, דאכלן ולא עבדן. וואס טייטש זיי עסן און זיי ארבעטן נישט, און ווי רש י זאגט ונמצא שגוזלות את בעליהן זיי בא'גנב'ענען זייער מענער, און אויכעט דורך דעם וואס זיי עסן און זיי טוען גארנישט מיטן טאג, זיי ארבעטן נישט זיי ברענגען נישט אריין קיין פרנסה, זענען זיי גורם אז די מענער זאלן דארפן גנב'ענען כדי זיי צו פיטערן, זעהן מיר אז דא רעדט זיך פון גנבים, וכתיב, און אין די המשך פון די פרשה שטייט אויף די עונש פון די פרות הבשן פון די פרויען וואס גנב'ענען, אז הכיתי אתכם בשדפון איך וועל ענק שלאגן, די רבונו של עולם כביכול זאגט איך וועל ענק שלאגן מיט א שדפון,

עס וועט גארנישט בלייבן, וכתיב, און ס'שטייט ווייטער לגבי די הונגער דארט, ויגזור על ימין ורעב, וואס טייטש ס'וועט זיין אזא הונגער אז מ'עט כאפן פון די רעכטע זייט און בלייבן הונגעריג, ויאכל על שמאל, מ'עט כאפן פון די לינקע זייט ולא שבעו, און מ'וועט נאך אלץ נישט זאט ווערן, ביז איש בשר זרועו יאכלו, ביז ס'וועט נישט זיין וואס צו עסן, א מענטש וועט דארפן עסן די אייגענע ארעם, און מען דרש'נט מיט דעם אל תקרי בשר זרועו אלא בשר זרעו, נישט די ארעם נאר מ'עט עסן די אייגענע קינדער, וואס טייטש בעוון גזל עלן די היישעריקן אלעס אויפעסן ס'עט זיין אזא הונגער אז מענטשן עלן דארפן חס ושלום ליידער עסן די אייגענע קינדער, ברענגט די ברייתא ווייטער בעוון עינוי הדין, דורך די עבירה פון עינוי הדין, וואס טייטש אז שופטים, דיינים, זענען מענה בעלי דינים, זיי פייניגן די בעלי דינים, נאכדעם וואס זיי ווייסן וואס די פסק דין איז געבן זיי עס נישט ארויס און זיי ציען סתם אויס די דין תורה, ועיוות הדין, דאס איז נאך א עבירה, פון ווען מען פארדרייט א דין תורה במזיד א שופט פסק'נט במזיד א פאלשע פסק, אדער וקלקול הדין, בטעות פסק'נט א שופט א דיין א פאלשע פסק וואס בעצם וואלט ער געדארפט מעיין זיין מער און צוקומען צו א אמת'ע פסק אבער ער איז פויל און במילא קומט ארויס א קלקול הדין דורך די עבירות און אויכעט וביטול תורה דורך די עבירה פון ביטול תורה איז דאס גורם די עונש אז חרב וביזה רבה, ס'ווערט נתרבה די מלחמות די חרב די אנשי מלחמה קומען און זיי כאפן אלעס צו ביזה ודבר ובצורת בא און ס'קומט א דבר א מגיפה און א הונגער קומט אויכעט ובני אדם אוכלין ואינן שבעים מענטשן עסן און זיי בלייבן הונגעריג זיי ווערן נישט געזעטיגט ואוכלין לחמם במשקל און ס'בלייבט איבער דאס ביסל ברעקעלעך ברויט און מען צוטיילט זיך יעדער איינע במשקל וואס מען קען כאפן וויפיל ברעקלעך מען קען כאפן ס'וועט נישט זיין וואס צו עסן, דכתיב ווי זעהט מען די עונש שטייט אין פסוק והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית זעהן מיר קודם כל ס'קומט א מלחמה ס'ווערט נתרבה מלחמות און די פסוק איז דארט ממשיך ונאספתם אל עריכם וואס טייטש דורך דעם אז ס'דא מלחמות אינדרויסן ווען מענטשן וואוינען אינדרויסן פון שטאט עלן מענטשן דארפן אריינלויפן אלס די מלחמות אין שטאט אריין ווייל די סאלדאטן וועלן אלעס צוכאפן אינדרויסן פון שטאט, און שפעטער איז די פסוק ממשיך ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב, וואס טייטש דורכדעם אז מ'קוועטשט זיך אלע אריין אין שטאט איז עס גורם א דבר, א מגיפה, וואס דאס קומט אלעס אזוי ווי שטייט אין פסוק נוקמת נקם ברית דורכדעם וואס מ'איז עובר אויף די ברית ואין ברית אלא תורה שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, זעהן מיר אז דאס איז בעוון ביטול תורה, וכתיב און שטייט אויך דעם פסוק בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים און די פסוק איז דארט ממשיך ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד אז ס'וועט נישט זיין גענוג העלצער אויף צו באקן, צען פרויען עלן באקן ברויט אין איין אויוון, והשיבו לחמכם במשקל און ס'וועט אויסקומען אזא פארטריקענטע ברויט און במילא מ'עט זיך צוטיילן אויף די ברעקלעך במשקל ואכלתם ולא תשבעו במילא ס'וועט נישט זיין גענוג עסן, מ'עט עסן מ'עט נישט זאט ווערן זעה מען וואס קומט אלס אויף די עוון ביטול תורה, וכתיב, און ס'שטייט אויך ווי זעהט מען די ענין פון עינוי הדין פון עיוות הדין פון קלקול הדין, איז ווייל שטייט אויך אין פסוק יען וביען במשפטי מאסו, ווייל די פסוק פירט דארט אויס במשפטי מאסו, וואס טייטש אויף די ענין פון משפט האט מען זיך פארמיאוסט מ'האט זיך נישט אויפגעפירט ווי ס'דארף צו זיין, וואס דאס איז די עבירה פון עינוי הדין פון עיוות הדין און פון קלקול הדין, וואס קומט אויך די אלע עונשים דורך דעם, איז די ברייתא יעצט ממשיך, די ברייתא זאגט ווייטער בעוון שבועת שוא ושבועת שקר, דורך די עבירה פון שבועת שוא, א מענטש שווערט זיך א איבעריגע שבועה וואס יעדער ווייסט ס'איז נישט אמת, אדער שבועת שקר, סתם א שבועה פון שקר וואס מ'ווייסט נישט ס'איז נישט ניכר פון די שבועה אז ס'איז נישט אמת, וחילול השם, די עבירה פון חילול השם, וואס רש"י זאגט וואס איז דאס חילול השם, אדם גדול שבני אדם למדים ממנו, ואינו נזהר במעשיו, א גרויסע מענטש, א ערנסטע מענטש וואס פירט זיך נישט ווי עס דארף צו זיין, און מענטשן זעען דאס צו, נמצאו הקטנים מזלזלין בתורה על ידו, קומט אויס מענטשן זענען אויך מזלזל אין די תורה דורך דעם, ווייל וואס, ווייל ואומרים, זה מבין שאין ממש בתורה ומצוות, און זיי זאגן אז די חשוב'ע מענטש אליין פירט זיך אזוי איז א סימן אז די גאנצע תורה און די גאנצע מצוות איז גארנישט מיט נישט, ונמצא השם מתחלל נעשה דבריו חולין, די גאנצע תורה די גאנצע מצוות ווערט ביליג ביי מענטשן, איז דאס אויך די עבירה און אויך דורך די עבירה פון חילול שבת די אלע עבירות, סיי שבועת שווא שבועת שקר חילול השם און חילול שבת, איז גורם אויף די עונש אז חיה רעה רבה און בהמה כלה קודם כל חיות רעות דרייען זיך אין די גאסן און בהמה כלה עס איז נישט דא קיין בהמות די בהמות שטארבן אויס ובני אדם מתמעטין און מענטשן שטארבן אויכט אויס והדרכים משתוממים און די וועגן ווערן ליידיג פון מענטשן מענטשן גייען נישט אויפן גאס שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק די פסוק זאגט דארט ואם באלה לא תוסרו לי טאמער דורך די אלע קללות הערט עטס נאכאלץ נישט צו די רבונו של עולם, דעמאלטס איז די פסוק ממשיך מיט נאך קללות, אבער קודם דרש'נט די ברייתא אל תקרי באלה אלא באלה, ס'איז נישט באלה נאר ס'מיינט באלה אויף די אופן פון שבועה וואס דאס איז שבועת שווא און שבועת שקר, וואס אויף דעם זאגט די פסוק כתיב וואסערע קללות גייט קומען, אז והשלחתי בכם את חית השדה, ס'וועלן זיך דרייען חיות אויפן גאסן, און די פסוק איז דארט ממשיך,

איז דאס א חילול השם, ובחילול השם כתיב ביי חילול השם שטייט אויך ולא תחללו את שם קדשי, ובמילא זעהן מיר ביידע ווערן אנגערופן חילול איז די עונש אויף ביידע אויך גלייך, סיי אויף חילול השם און סיי אויף שבועת שווא און שבועת שקר, און ווי זעהן מיר אויף חילול שבת אויך, ווייל ובחילול שבת כתיב מחלליה מות יומת, ויליף חילול חילול משבועת שקר, מען לערנט ארויס א גזירה שווה אז די עונש קומט אויף די אלע עבירות, זאגט די ברייתא ווייטער בעוון שפיכות דמים, אויף די עבירה פון שפיכות דמים פון הרג'נען מענטשן, בית המקדש חרב, איז דאס גורם אז די בית המקדש זאל חרוב ווערן, און שכינה מסתלקת מישראל, די שכינה זאל נסתלק ווערן, ליידער פון כלל ישראל, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, ולא תחניפו, דער פסוק זאגט דארט, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ, זעהן מיר דא די ענין פון שפיכות דמים, און דער פסוק איז דארט ממשיך ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, עטס זאלט נישט מטמא זיין די ערד די לאנד וואס עטס זיצט דארט, וואס איז דא דארט א השראת השכינה, זעהן מיר פון דעם אז הא אתם מטמאים אותה טאמער עטס עטס יא מטמא זיין דאס ערד, עטס עטס יא מטמא זיין די לאנד עטס עטס שופך דמים זיין, דעמאלטס אינכם יושבים בה ואיני שוכן בתוכה עט ביידע געשעהן סיי כ'על נישט דארט זיצן ס'עט נישט זיין קיין השראת השכינה, און סיי ס'עט נישט זיין אתם יושבים בה, עטס וועטס נישט זיין מער אין ארץ ישראל מען וועט ענק פארטרייבן פון דארט, זאגט די ברייתא ווייטער נאך עבירות בעוון גילוי עריות ועבודת כוכבים, דורך די עבירה פון גילוי עריות און פון דינען עבודה זרה, והשמטת שמיטים ויובלות, און זיך נישט אויפפירן ווי עס דארף צו זיין שמיטה און יובלות, נישט גורס צו זיין קיין שמיטה און קיין יובל, ווען מען ארבעט אויס די פעלדער שמיטה און יובל וואס מען טאר נישט, איז דאס גורם אז גלות בא לעולם, און מגלין אותן, ובאין אחרים ויושבין במקומם, אז יעדע פאלק גייט אריין אין גלות כולל די אידן פון ארץ ישראל, און אנדערע פעלקער באזעצן זיך דארט אשטאטס דעם, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק לגבי גילוי עריות, כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ און די פסוק איז ממשיך אשר לפניכם ותטמא הארץ, וכסיב, און שטייט אויך אין פסוק אז, תטמא הארץ, ווען די ערד ווערט טמא, וואס טייטש ווען ס'איז דא גילוי עריות, זאגט די פסוק אז די עונש אויף דעם איז גלות יעדער איז גולה פון זיין לאנד ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה, און די פסוק איז דארט ממשיך ותקיא הארץ את יושביה, אז מען גייט אריין אין גלות די ערד שפייט אויס אירע יושבים אירע תושבים, וכתיב און שטייט אין פסוק אז כלל ישראל ווערט באווארנט אויפצופאסן אויף דעם ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה, אז. מען זאל אויפפאסן אויף די ענין פון עריות כדי דאס לאנד זאל ענק נישט אויסשפייען טאמער עטץ עטס מטמא זיין די לאנד, דאס זעהן מיר קודם כל אז דאס קומט אויף די עוון פון גילוי עריות, ובעבודת כוכבים כתיב, און בעבודת כוכבים שטייט אויך ונתתי את פגריכם און די פסוק איז דארט ממשיך על פגרי גלוליכם, כ'על לייגן ענקערע טויטע אויף די טויטע אפגעטער וכתיב און שטייט אין פסוק והשימותי את מקדשיכם, און ווי די פסוק איז דארט ממשיך והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויבים היושבים בה ואתכם אזרה בגוים, אז אנשטאטס ענק עלן זיך באזעצן אנדערע גוים אין ענקער לאנד און עטץ עטס דארפן גיין אין גלות צווישן די גוים, זעהן מיר אז אויך דורך די עבירה פון עבודה זרה איז אויך גורם גלות, ובשמיטין וביובלות כתיב שטייט אויך דער עונש, ווי דער פסוק איז ממשיך נאכדעם וואס שטייט אין פסוק ואתכם אזרה בגוים אז מ'עט אריינגיין אין גלות, זאגט דער פסוק אז תרצה הארץ, דעמאלטס עט דאס לאנד ארץ ישראל עט מפייס זיין דער רבונו של עולם את שבתותיה, אויף דער כעס וואס כביכול דער רבונו של עולם האט אויף כלל ישראל אז זיי האבן נישט געהיטן את שבתותיה די שבעת הארץ די שבת הארץ די שמיטה און די יובלות, כל ימי השמה ואתם בארץ אויביכם, וואס טייטש מען וועט ענק פארטרייבן פון ענקער לאנד אין די אלע טעג וואס די לאנד וועט זיין פוסט און לער פון ענק ווייל עטץ וועט זיין בארץ אויביכם אין די לאנד פון ענקערע שונאים, און די פסוק איז דארט ממשיך אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה, די לאנד וועט מפייס זיין די רבונו של עולם דאס וואס עטץ האטס אויסגעארבעט ענקער לאנד ווען עטץ האטס נישט געטארט, יעצט עט די לאנד זיצן פוסט און לער, וכתיב און אזוי אויך שטייט דארט ווייטער אין פסוק כל ימי השמה תשבות, דער פסוק איז דארט ממשיך, את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתכם עליה, דאס קומט אלץ אלס עונש וואס מ'האט נישט געהיטן שמיטות און יובלות ווי ס'דארף צו זיין. זאגט די ברייתא ווייטער בעוון נבלת פה, דורך די עבירה פון ניבול פה וואס מענטשן זענען עובר אויף דעם, איז דאס גורם אז צרות רבות, אסאך צרות וגזירות קשות מתחדשות, אסאך גזירות נייע גזירות געשעען אויף אידן ליידער, ובחורי שונאי ישראל מתים, און בחורי שונאי ישראל ס'א לשון סגי נהור, אידישע בחורים חס ושלום שטארבן, יתומים ואלמנות צועקים ואינן נענין, און די יתומים און די אלמנות זאלן שרייען און זאלן אויך נישט צוגעהערט ווערן, שנאמר, און דאס זעהן מיר ווייל שטייט אין פסוק, דער נביא זאגט, על כן על בחוריו לא ישמח השם, וואס טייטש דער אייבערשטער וועט זיך נישט קענען מיטפרייען מיט זיי ווייל זיי וועלן שטארבן, די בחורים וועלן שטארבן, ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם, די אייבערשטער העט נישט צוהערן די יתומים און די אלמנות כי כלו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה ווייל עס רעדט ניבול פה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה וואס טייטש און מיט דעם אלעם נאך די אלע עונשים האבן כלל ישראל נאך אלץ נישט תשובה געטון און במילא איז ידו נטויה די האנט פון די מדת הדין פון די רבונו של עולם איז נאך אויסגעשטרעקט ס'האט זיך נאך נישט געענדיגט די צרות איז זעה מען קודם כל פון פסוק די עונש אז בחורי שונאי ישראל מתים און יתומים ואלמנות צועקין ואינם נענין, ווי זעהן מיר אבער אז צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות די ענין, זאגט די גמרא, ווייל מאי ועוד ידו נטויה וואס מיינט די פסוק מיט ועוד ידו נטויה, אמר ר' חנן בר רבא, האט ר' חנן בר רבא געזאגט, אז די ענין איז הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה, יעדער ווייסט א כלה פארוואס זי גייט אונטערן חופה, אלא אבער, כל המנבל פיו, איינער וואס איז מנבל זיין מויל, און ער איז מפרש וואס איז טאקע די סיבה וואס א כלה גייט אונטער די חופה, איז אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה, הופכין עליו לרעה, איז אפילו מען האט גוזר געווען אויף א מענטש זיבעציג יאר גוטס, דרייט מען דאס אלץ אויף שלעכטס אלץ די ניבול פה וואס דער מענטש האט נישט אויפגעפאסט אויף זיין מויל ער האט ברייטערהייט גערעדט, ער האט גערעדט זאכן וואס מען דארף נישט זאגן, און דאס דרש'נט מען פון ועוד ידו נטויה, ועד, ועד איז א לשון פון לעולם ועד, וואס טייטש משך דאס גאנצע לעבן פון א מענטש וואס דאס איז לעולם ועד ווילאנג א מענטש לעבט, וואס ימי שנותיו של אדם שבעים שנה, דאס גאנצע זאך פארדרייט זיך אויף שלעכט, דאס איז די ענין פון צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות, אמר רבא בר שילא אמר רב חסדא, כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנום, נישט נאר דאס נאר מען מאכט אים טיף די גיהנום, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, שוחה עמוקה פי זרות, אז מען גראבט אויף די גיהנום טיף, פאר דער וואס רעדט פי זרות, דברי ניבול, ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן בר יצחק לייגט צו, אף שומע ושותק, די זעלבע זאך איינער וואס הערט ניבול פה און איז שטיל און נישט מוחה, איז פאר אים גראבט מען אויך אויף די גיהנום, שנאמר אזוי ווי שטייט דארט ווייטער אין פסוק, זעום השם יפול שם, אז דאס כעס כביכול פון די רבונו של עולם, איז יפול שם יפול איז א לשון פון זיצן פון רוען פאר דער מענטש וואס זיצט אין די זייט און הערט צו די ניבול פה, און זאגט גארנישט אויף אים גייט אויך ארויף די קללה, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב אושעיא כל הממרק עצמו לעבירה, איינער וואס איז זיך ממרק פאר עבירה וואס טייטש ער מאכט זיין הארץ ליידיג כדי ער זאל קענען עוסק זיין אין אן עבירה, חבורות ופצעים יוצאים בו, איז כל מיני פצעים קומען אים ארויף אויפן גוף, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, חבורות פצע תמרוק ברע, אז חבורות און פצעים קומען דורך דעם וואס תמרוק ברע א מענטש מאכט זיך ליידיג זיינע עסקים כדי ער זאל קענען עוסק זיין אין אן עבירה, ולא עוד נישט נאר דאס, אלא שנידון בהידרויקין, ער ווערט באשטראפט מיט הידרויקין, וואס הידרויקין דאס איז א מין מחלה וואס דער בויך ווערט אויסגעשוואלן, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ומכות חדרי בטן, די פסוק איז דארט ממשיך די מכות חדרי בטן קומט אויך אויף דעם, וואס טייטש הידרויקין די בויך ווערט פארשוואלן, אמר רב נחמן בר יצחק, רב נחמן בר יצחק האט טאקע געזאגט סימן לעבירה הדרויקין, די מחלה איז א סימן אז א מענטש האט געטון א עבירה ווייל די מחלה קומט אויף עבירות, תנו רבנן, זאגט די גמרא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שלושה מיני הידרויקין הן ס'איז דא דריי מיני הידרויקינס ס'איז דא של עבירה די הידרויקין וואס קומט וועגן א עבירה איז עבה די פלייש פון די חולה די פלייש פון די מענטש וואס קריגט הידרויקין ווערט דיק ושל רעב ס'איז דא א צווייטע מין הידרויקין וואס קומט ווען א מענטש הונגערט זיך אויס דאס האט גארנישט צו טון מיט עבירות דאס איז תפוח די פלייש פון א מענטש ווערט געשוואלן וואס טייטש ס'איז דא ווען די פלייש ווערט דיק אז אין די פלייש איז זיך מצטבר רינעדיגע אזא רינעדיגע אייטער וואס די פלייש ווערט פארדיקערט ווערט, שפעטער איז דא אז די פלייש ווערט פארשוואלן, וואס טייטש צווישן די הויט מיט די פלייש זאמעלט זיך אן אזא נויזל אזא אייטער און דאס קומט ווייל מען הינגערט זיך אויס, און שפעטער דא של כשפים א צווייטע מין הידרויקין וואס קומט מחמת כישוף וואס דאס איז דק די פלייש פון די חולה ווערט אזוי ווייעך, דאס איז א דריטע מין הידרויקין. פארציילט די גמרא, שמואל הקטן חש ביה, דער אמורא שמואל הקטן איז קראנק געווארן מיט די הידרויקון, אמר האט ער געזאגט רבונו של עולם מי מפיס, וואס טייטש ווער וועט וויסן צו די הידרויקון איז געקומען אלס אן עבירה אדער אפשר איז עס געקומען אלס הונגער וואס טייטש ס'איז זייער שווער מבחין צו זיין צווישן די מיני הידרויקון ממילא מענטשן און חושד זיין אין מיר אז איך טו עבירות, איתסי, איז ער טאקע נתרפא געווארן און איז אויסגעהיילט געווארן. פארציילט די גמרא ווייטער, אביי חש ביה, אביי איז קראנק געווארן מיט די הידרויקין, אמר רבא, האט רבא געזאגט, ידענא ביה בנחמני, איך קען דער נחמני, וואס דאס מיינט די אביי, איך קען אים, דמכפין נפשיה, ער הונגערט זיך אויס, ער זיצט אין תעניתים, און ממילא די הידרויקין זיינע קומט אוודאי פון הונגער, און מען טאר אים נישט חושד זיין אז דאס קומט פון אן עבירה. פארציילט די גמרא רבא חש ביה, רבא אליין איז אויך קראנק געווארן פון די הידרויקען, פרעגט די גמרא, והא רבא הוא דאמר נפישי קטילי קדר מנפיחי כפן, רבא האט געזאגט אז מער מענטשן שטארבן פון אזא סארט הידרויקען וואס קומט דורך דעם וואס מען האלט זיך איין און מען גייט נישט ארויס אין בית הכסא, ווי איידער מענטשן וואס שטארבן פון הידרויקען וואס קומט פון הונגער, און במילא איז אזוי, ס'קען נישט זיין אז רבא אליין האט געכאפט די הידרויקען ווייל ער איז נישט ארויס ווען ער האט געדארפט ארויסגיין, ווייל ער אליין האט אנגעווארנט מענטשן נישט אזוי צו טון נאר ארויסצוגיין גראד ווען מ'דארף, ס'קען אויך נישט זיין אז רבא האט געכאפט די הידרויקען אלס הונגער, ווייל מ'זעהט דאך אז רבא האט געזאגט אז אביי האט עס געכאפט פון הונגער, און ממילא ער האט געוואוסט אז ווען מ'הונגערט זיך צופיל קען מען צוקומען צו א הידרויקען, עס קען נישט זיין ער אליין איז נישט נזהר געווען אין דעם, און פון וואס האט רבא געכאפט א הידרויקען? ענטפערט די גמרא, שאני רבא, דאנסי ליה רבנן בעידנא בעל כרחיה, רבא איז טאקע געווען אנדערש ווייל ביי זיין שיעור איז ער געווען אן אונס, ער האט געהאלטן אינמיטן זאגן שיעור פאר זיינע תלמידים ער האט נישט געקענט ארויסגיין, און פאר דעם איז טאקע געקומען א הידרויקין מחמת אונס. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ארבעה סימנים הן, ס'איז דא פיר סימנים, סימנים אויף עבירות, און דאס זענען די סימנים, סימן לעבירה, הידרויקין, דאס איז אויף א יעדע עבירה דא א סימן, איינער וואס קריגט א הידרויקין איז א סימן ער האט געטון עבירות, סימן לשנאת חינם, ירקון, טאמער איינער קריגט ירקון דאס איז א געלקייט די הויט ווערט אזוי געל, איז א סימן דער מענטש האט עובר געווען אויף שנאת חינם, סימן לגסות הרוח, עניות, די סימן אז א מענטש איז א בעל גאוה איז עניות בתורה, א מענטש וואס איז נישט קיין תלמיד חכם ס'כאפט זיך אים נישט אן קיין תורה ער קען נישט געדענקען קיין תורה, דאס איז א סימן אז ער איז א בעל גאוה, סימן ללשון הרע, אסכרה, ווען א מענטש כאפט א אסכרה איז א סימן ער רעדט לשון הרע, וואס אסכרה דאס איז א געפערליכע מחלה וואס כאפט זיך אן אין די מאגן און שפעטער פארט עס ארויף צו די האלז, די צונג, די האלז קען געשוואלן ווערן און מען קען דערשטיקט ווערן דערפון, די די גמרא זאגט אין ברכות אז דאס איז די הארבסטע מיתה פון אלע מיתות די שווערסטע מיתה איז אסכרה, דאס קומט אויף די עוון לשון הרע, זאגט די גמרא תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, אסכרה באה לעולם, על המעשר, אסכרה קומט אויף די וועלט אויף דעם וואס מענטשן זענען נישט מפריש קיין מעשר זיי עסן זייער פירות ווען ס'איז טבל, איז רש"י זאגט דא אז ווען מען עסט טבל איז דא די מיתה פון מיתה בידי שמים וואס דאס איז אויך מידה כנגד מידה די אסכרה איז גייט ארויף אזוי ווי מען האט געשמועסט ס'גייט אויפן מאגן אויף די האלז וואס דער מענטש וואס האט געגעסן און הנאה געהאט פון טבל וואס ער האט נישט געטארט איז מידה כנגד מידה כאפט אים אן די אסכרה אויפן מאגן און אויפן האלז, זאגט די גמרא רבי אלעזר ברבי יוסי אומר, רבי אלעזר ברבי יוסי קריגט זיך און ער זאגט אז די אסכרה קומט על לשון הרע, אויף דאס וואס מען רעדט לשון הרע, זאגט די גמרא אמר רבא וואס איז א מקור אז אסכרה קומט אויף לשון הרע, האט רבא געזאגט ואיתימא רבי יהושע בן לוי, מאי קרא, וואס איז די מקור דערפון, ווייל שטייט אין פסוק אין תהילים, והמלך ישמח באלוקים יתהלל כל הנשבע בו,

ווען אונזערע רעבעס זענען אנגעקומען צום כרם אין יבנה נאך גלות מ'האט זיי פארטריבן פון די סנהדרין האט מען פארטריבן צו יבנה היה שם ר' יהודה ור' אלעזר בר' יוסי ור' שמעון איז געזעצן דארט ר' יהודה בר' אילעאי און ר' אלעזר בר' יוסי און ר' שמעון בן יוחאי נשאלה שאלה זו בפניהם און מ'האט זיי געפרעגט טאקע די שאלה מכה זו מפני מה מתחלת בבני מעיים וגומרת בפה פארוואס די אסכרה הייבט זיך אן אינעם מאגן און ס'ענדיגט זיך ביים מויל איז אזוי, נענה רבי יהודה ברבי אילעאי, האט רבי יהודה ברבי אילעאי געענטפערט, וואס רבי יהודה ברבי אילעאי איז געווען ראש המדברים בכל מקום, ער פלעג ענטפערן אלעמאל דער ערשטער וועט מען באלד זען טאקע פארוואס, ואמר, האט ער געזאגט אז אף על פי שכליות יועצות ולב מבין ולשון מחתך, פה גומר, אפילו די כליות געבן א עצה פאר א מענטש צו רעדן לשון הרע, און די הארץ פארשטייט אז מען דארף רעדן לשון הרע, וואס טייטש די עצה הייבט זיך אן אין די מאגן און ס'גייט דורכן הארץ אבער למעשה ולשון מחתך, און פה גומר, די צונג שניידט די אותיות, די מויל ענדיגט צו די הברה, וואס טייטש לשון הרע למעשה קומט ארויס פון די מויל, און פארדעם די אסכרה גייט אויך אויף דער סדר, ס'הייבט זיך אן ביי די מאגן, און ס'ענדיגט זיך ביי די מויל מידה כנגד מידה. נענה רבי אלעזר ברבי יוסי ואמר, רבי אלעזר ברבי יוסי געזאגט, אז די סיבה אויף וואס ס'גייט אויף אזא אופן, איז מפני שאוכלים בה דברים טמאים, ווייל מ'עסט טמא'נע מאכלים, און במילא אז מ'עסט טמא'נע מאכלים, איז מידה כנגד מידה, ס'הייבט זיך אויך אן אין די מאגן און ענדיגט זיך ביי די מויל. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט דברים טמאים סלקא דעתך, און ווי רש"י איז מסביר, צי דברים טמאים, די שאלה איז אזוי, מ'קען זאגן אז דאס ר' אלעזר בר' יוסי האט געזאגט דברים טמאים מיינט טמא'נע עסן, טמא'נע עסן איז נישט קיין פראבלעם צו עסן, וואס איז די פראבלעם צו עסן עפעס וואס איז טמא? אדער קען מען זאגן ער האט געמיינט צו זאגן דברים טמאים א טמא'נע בעל חי, אבער אויף דעם פרעגט אויך די גמרא, די עונש איז נישט אזוי הארב פאר איינער וואס עסט א טמא'נע בעל חי, אלא נאר, ענטפערט די גמרא, ער האט נישט געמיינט צו זאגן דברים טמאים, ער האט געמיינט צו זאגן שאוכלים בה דברים שאינם מתוקנים, איינער וואס עסט טבל, פירות וואס מ'האט נישט אראפגענומען פון דעם תרומת ומעשרות וואס אויף דעם איז טאקע דא די מיתה בידי שמים, שטימט אז מען קריגט אויף דעם אסכרה, איז איידער מען איז ממשיך, קודם כל זעהן מיר דא קלאר אין די ברייתא, אז רב אלעזר ברבי יוסי זאגט אז דער אסכרה קומט מפני שאוכלים בה דברים טמאים, ווי די גמרא יעצט מפרש, דאס מיינט אז מען עסט טבל, איז פריער די איבעיא וואס מען האט געפרעגט די בני הישיבה האבן געפרעגט א איבעיא, צו דאס וואס רב אלעזר ברבי יוסי זאגט על לשון הרע צו דאס מיינט אף על לשון הרע, צו נאר אויף לשון הרע, איז קודם כל זעהט מען אז ער האט געמיינט אף על לשון הרע, ווייל דא זעהט מען קלאר אז ער זאגט אז ס'קומט אויך אויף תרומות ומעשרות. אבער על כל פנים, זאגט די גמרא ווייטער נענה ר' שמעון ואמר, ר' שמעון האט געזאגט אז די אסכרה קומט בעוון ביטול תורה, אויף דאס וואס מ'איז מבטל תורה, אמרו לו האבן די חכמים אים געפרעגט איך פארשטיי נישט אויב עס קומט אויף ביטול תורה איז נשים יוכיחו, וואס איז מיט פרויען, פרויען זענען דאך נישט עובר אויף ביטול תורה, און פארוואס קריגן זיי אסכרה, מען זעט פרויען קריגן אסכרה, האט ר' שמעון געענטפערט, שמבטלות את בעליהן ווייל זענען מבטל זייער מענער פון לערנען תורה, און ממילא זענען זיי יא עובר אויף ביטול תורה, האבן זיי ווייטער געפרעגט נכרים יוכיחו וואס איז מיט גוים, גוים קען דאך נישט עובר זיין אויף ביטול תורה מען זעהט אפילו הכי אז זיי קריגן אסכרה, און די מפרשים שטעלן זיך שוין אז וואס עפעס פונקט לויט רבי שמעון'ס פשט איז דאס שווער סטייטש אפילו אז מ'עט זאגן אז אסכרה קומט אויף דעם וואס מ'רעדט לשון הרע אדער אויף דעם וואס מ'עסט טבל, ביי גוים איז דאס אויך נישט שייך און די מפרשים פארענטפערן דאס שוין, אבער על כל פנים אזוי האט מען געפרעגט פון רבי שמעון, האט רבי שמעון געזאגט די גוים קריגן אסכרה שמבטלין את ישראל ווייל זיי זענען מבטל תורה פון אידן, איי האבן זיי געפרעגט תינוקות יוכיחו וואס איז מיט קינדער קינדער זענען דאך נישט עובר אויף ביטול תורה, זיי דארפן דאך נישט לערנען, ענטפערט ר' שמעון שמבטלין את אביהן זענען מבטל די תורה פון זייער טאטעס, איי האבן זיי געפרעגט וואס איז מיט תינוקות של בית רבן יוכיחו, קינדער וואס זיצן אין חדר, איז קודם כל זיי אליין זענען נישט עובר אויף ביטול תורה ווייל זיי לערנען דאך, און די זעלבע זאך זענען נישט אין שטוב, זיי לערנען אין בית מדרש מיט זייער רעבעס און במילא זענען זיי נישט מבטל זייער טאטעס אויך נישט, ענטפערט די גמרא, התם דארט אז מען זעט תינוקות של בית רבן שטארבן פון אסכרה כדר' גוריון, דאמר ר' גוריון, ואיתימא ר' יוסף בר' שמעיה, בזמן שהצדיקים בדור, ווען ס'איז דא צדיקים אינעם דור, איז צדיקים נתפסים על הדור, איז ווען די דור זינדיגט שטארבן די צדיקים, און דורך דעם קומט א כפרה אויפן דור, אבער טאמער אין צדיקים בדור, ס'איז נישט דא קיין צדיקים אינעם דור, איז תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור, די תינוקות של בית רבן שטארבן אויף די עוונות פונעם דור, פאר דעם זעט מען אמאל אז תינוקות של בית רבן שטארבן פון אסכרה. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יצחק בר זעירי ואמרי לה אמר רבי שמעון בן נזירא מאי קראה, ווי זעהן מיר א מקור אין פסוק אז תינוקות של בית רבן שטארבן אויפן עבירות פונעם דור, ברענגט ער די פסוק פון שיר השירים, אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ואמרינן און מ'איז דארט מפרש, דער פסוק איז דארט ממשיך ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים, דרש'נט מען גדיים הממושכנים על הרועים, וואס טייטש אזוי רשי זאגט וויאזוי מ'איז מפרש די פסוק פון אנפאנג, די פסוק הייבט זיך אן אם לא תדעי לך היפה בנשים, טאמער ענק אידן עלן נישט אפהיטן די מצוות און עטס עטס דארפן קריגן א עונש, דעמאלטס צאי לך בעקבי הצאן, גייטס ארויס און בעטס רחמים בעקבי הצאן בזכות די אבות, אז די אייבערשטער זאל חס זיין אויף ענק, און אזוי טאמער די אייבערשטער העט מקבל זיין די תפילות און זיי מוחל זיין, איז ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים, העט עטס קענען מגדל זיין ענקערע תינוקות וואס זיי שטייען אנשטאטס די צדיקים הממושכנין על הרועים האט מען געזען אין די גמרא, די תינוקות זענען א משכון פאר די צדיקים טאמער ס'איז דא צדיקי הדור שטארבן די צדיקי הדור טאמער נישט שטארבן די תינוקות של בית רבן, איז דורך דעם וואס מען וועט תשובה טון און מען וועט זיך אויסבעטן ביים באשעפער וועט מען שפארן די לעבן פון די קינדער, על כל פנים פירט די גמרא אויס דאס אונז האמיר פריער אויסגערעדט שמע מינה, אף אלשון הרע נמי קאמר שמע מינה, ס'טייטש אז דאס וואס רבי אלעזר ברבי יוסי האט געזאגט אז אסכרה קומט אויף לשון הרע איז אויכעט אויף לשון הרע אבער אוודאי אויכעט אויף די אופן אז מ'איז נישט מפר נישט קיין תרומות און מעשרות. זאגט יעצט די גמרא, ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום האט מען געזען אז רבי יהודה ווערט אנגערופן ראש המדברים בכל מקום, פארוואס ווערט ער אזוי אנגערופן? זאגט די גמרא דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון זענען אמאל געזעצן צוזאמען און יהודה בן גרים איז געווען א יהודה א זון פון גרים איז געזעצן דארט מיט זיי פתח ר' יהודה ואמר האט ר' יהודה דארט געזאגט כמה נאים מעשיהן של אומה זו געלויבט זענען די רוימיים וואס זענען בעל הבית דארט אויפן לאנד תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות זיי האבן געבויט שיינע מארקן שיינע בריקן שיינע מרחצאות עס באלויבט די רוימיים. רבי יוסי שתק, רבי יוסי האט עס געהערט, האט גארנישט געענטפערט, נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, רבי שמעון בר יוחאי האט זיך האט דאס געהערט האט ער זיך אנגערופן, האט ער געזאגט כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן, זיי האבן גארנישט מתקן געווען פארן ציבור זיי האבן אלעס זיך אליין אינזינען געהאט, תקנו שווקים להושיב בהן זונות, זיי האבן מתקן געווען מארקן צו זעצן דארט זונות, מרחצאות לעדן בהן עצמן, די מרחצאות האבן זיי געמאכט זיך אליין צו קענען אויספראקן דארט, גשרים ליטול בהן מכס, די גשרים האבן זיי געמאכט סך הכל צו קענען איינקאסירן שטייער געלט, על כל פנים גארנישט האבן זיי נישט אינזינען געהאט אונז, הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, איז געגאנגען דער יהודה בן גרים, און לויט ווי רוב רוב מפרשים זענען דא מסביר ער האט עס נישט פארציילט פאר די שלטונות ער האט עס נאר פארציילט פאר זיינע חברים צו פאר זיינע עלטערן פאר איינער פון די דאך געהאט א משפחה פון גוים איז געווען א גר ער האט עס איבערפארציילט און ס'איז אנגעקומען ונשמעו למלכות די מלכות איז געוואויר געווארן פון די מיטינג פון די צאמזיצונג וואס איז געווען דארטן וואס יעדער האט געזאגט דארט אמרו האבן זיי געזאגט אזוי יהודה שעילה יתעלה יהודה וואס האט באלויבט די רוימיים ער העט נתעלה ווערן לגדולה און פאר דעם טאקע איז ער געווען דער ראש המדברים בכל מקום דאס איז געווען א פריווילעגיע וואס די רוימיים האבן איהם געגעבן יוסי ששתק, יוסי וואס איז שטיל געבליבן און האט נישט געשטיצט דאס וואס רבי יהודה האט געזאגט, איז יגלה לצפורי העט גיין אין גלות צו צפורי, שמעון שגינה יהרג, רבי שמעון בר יוחאי וואס האט מגנה געווען די רוימים, ער העט פאראורטיילט ווערן צום טויט, טויט שטראף, אזל הוא ובריה געגאנגען רבי שמעון בר יוחאי מיט זיין זון, טשו בי מדרשא זיי האבן זיך באהאלטן אין בית מדרש,

און די רוימים קענען זיי כאפן און מצער זיין דילמא מצערי לה ומגליא לן, די רוימים וועלן כאפן מיין פרוי און זיי וועלן איר מצער זיין זאל מגלה זיין וואו ר' שמעון איז, און זי העט אוודאי מגלה זיין, און ממילא אזלו טשו במערתא, זענען זיי געגאנגען זיי האבן זיך באהאלטן אין א מערה, איתרחיש ניסא עס איז געשען דארט א נס, איברי להו חרובא ועינא דמיא, ס'איז באשאפן געווארן דארט א באקסער בוים מיט א קוואל וואסער, והוו משלחי מנייהו, יעדן טאג האבן זיי פושט געווען זייער מלבושים, זיי האבן אויסגעטון זייער מלבושים, זאל נישט פארוועטשט ווערן ווייל אז מען טראגט א לאנגע צייט מלבישים ווערט עס אויסגעריבן, והוו יתבי עד צוארייהו בחלא און אזוי זענען זיי געזעצן אין די זאמד אנשטאטס אין די קליידער האבן זיי זיך אריינגעזינקען אין די זאמד כדי נישט צו לערנען במקום ערווה האבן זיך געדארפט צודעקן און כולי יומא גרסי א גאנצע טאג האבן זיי געלערנט בעידן צלויי לבשו מיכסו מיט ומצלו ווען ס'איז געקומען די צייט צו דאווענען האבן זיך אנגעטון די מלבישים און אזוי געדאווענט והדר משלחי מנייהו און נאכן דאווענען האבן זיי צוריק אויסגעטון די מלבישים אריין אין די זאמד כי היכא דלא לבלה די קליידער זאלן נישט אויסגעריבן ווערן איז אזוי איז איתבו תריסר שני במערתא זענען זיי געזעצן דארט צוועלף יאר אין די מערה אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא נאך צוועלף יאר איז אליהו הנביא געקומען צו די פתח פון די מערה אמר האט ער געזאגט מאן לודעיה לבר יוחאי דמית קיסר ובטיל גזירתיה ווער וועט מודיע זיין פאר רבי שמעון בר יוחאי אז די קיסר איז געשטארבן די גזירה איז בטל געווארן ער קען ארויסקומען רבי שמעון האט דאס געהערט נפקו איז רבי שמעון מיט זיין זון רבי אלעזר ברבי שמעון זענען ארויס איז חזו אינשי דקא כרבי וזרעי האבן זיי געזען מענטשן אקערן און זייען זייער פעלדער אמר האט רבי שמעון געזאגט מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה וואס איז דאס מען ארבעט מען לערנט נישט וואו געהערט געווארן אזא זאך מען איז עוסק אין חיי שעה און מען לאזט אפ די חיי עולם די תורה איז כל מקום שנותנין עיניהם אזוי ווי זיי האבן געקוקט אויף יעדע מענטש זיי האבן דארט אנגעקוקט האבן זיי מקפיד געווען אויף אים מיד נשרף און יעדער איז פארברענט געווארן יצתה בת קול ואמרה להם איז ארויס א בת קול און געזאגט להחריב עולמי יצאתם, עטס זענטס ארויסגעקומען פון די מערה מחריב צו זיין די וועלט, חיזרו למערתכם גייט צוריק אין מערה אריין, הדור אזול איתיבו תריסר ירחי שתא, זענען זיי געזעצן אין מערה נאך צוועלף חדשים, צום סוף אמרי האבן זיי געזאגט משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חודש, רשעים קומען אויך אן אין גיהנם נאר צוועלף חדשים, און במילא אפשר אז ס'איז אריבער צוועלף חדשים האט מען שוין מוחל געווען אונזער עבירה אונז קענען שוין ארויסגיין, יצתה בת־קול, ס'טאַקע אַרױס אַ בת־קול, ואמרה צאו ממערתכם, עטס קענטס אַרױסגײן פֿון די מערה. נפֿקו זענען זײ אַרױסגעגאַנגען, האָבן זײ װײַטער געזען, װי מענטשן אַרבעטן, איז כּל היכא דהוה מחי רב לאָזער, װי רב לאָזער האָט געהאַקט מיט זײַן בליק, װאָס טײַטש רב לאָזער האָט געקוקט, ס'האָט אָנגעהױבן צו ברענען, הוה מסי רב שמעון, האָט רב שמעון געדאַרפֿט פֿאַרלעשן, רב לאָזער האָט מקפּיד געװען, און רב שמעון האָט אױסגעהײלט מיט זײַנע אױגן, אמר לו, ר' שמעון האט געזאגט פאר זיין זון בני די לעולם אני ואתה, וואס טייטש איך און דיך אליין איז גענוג די וועלט זאל שטיין, אונז וועמיר זיצן און לערנען לאז די גאנצע וועלט ארבעטן פאר פרנסה, איז בהדי פניא דמעלי שבתא, ווען ס'איז געקומען א ערב שבת דארט ס'איז אנגעקומען צו ערב שבת, חזו ההוא סבא און האבן זיי געזען עפעס א עלטערע איד דארט, דהוה נקיט תרי מדאני אסא, וואס ער האלט צוויי בינטלעך הדסים אין די הענט, ורהיט בין השמשות און לויפט בין השמשות אהיים צו כאפן אנקומען אהיים פארן זמן, אמרו ליה האבן זיי אים געזאגט הני למה לך צו וואס טראגסטו די הדסים, אמר להו האט ער זיי געענטפערט, לכבוד שבת, א כבוד פון שבת כ'זאל קענען שמעקן די הדסים שבת א עונג שבת, איי האבן זיי אים געפרעגט ותיסגי לך בחד, וואס איז איינס נישט גענוג, האט ער געזאגט חד כנגד זכור, וחד כנגד שמור, איין בינטל פאר זכור, איינס קעגן שמור, פאר דעם איז ער מכבד דעם שבת מיט צוויי, אמר ליה לבריה האט ר' שמעון געזאגט פאר זיין זון חזי כמה חביבין מצוות על ישראל, קוק ווי באליבט די מצוות איז פאר כלל ישראל, יתיב דעתייהו און זייער דעת איז נח געווען וואס טייטש זיי האבן זיך בארואיגט זיי האבן מער נישט מקפיד געווען אויף די מענטשן וואס זענען עוסק בחיי שעה, פארציילט די גמרא ווייטער, שמע ר' פנחס בן יאיר חתניה ר' פנחס בן יאיר אדער די שווער אדער די איידעם פון ר' שמעון בר יוחאי האט דאס געהערט ונפק לאפיה ער איז ער קעגן געגאנגען עייליה לבי בניה, ער האט זיי אריינגעטראגן אין בית מרחץ, הווה קא אריך ליה לבישריה, און ער האט זיי געהאלפן זיך אפוואשן, חזי דהווה ביה פילי בגופיה, האט ר' פנחס בן יאיר געזען אז ר' שמעון בר יוחאי'ס הויט איז צושפאלטן ווייל ער האט געזעצט אין די זאמד אזא לאנגע צייט, הווה קא בכי, האט ער אנגעהויבן צו וויינען, ער האט געזען ר' שמעון אין אזא מצב, וקא נתרו דמעת עיניה וקמצווחא ליה און זיין טרערן זענען ארויפגערינען אויף רבי שמעון און די זאלץ וואסער פון די טרערן האט געמאכט אז רבי שמעון זאל שרייען קולות ווייל ס'האט אים וויי געטון אז די זאלץ איז ארויף אויף די וואונדן אמר לו האט רבי פנחס אים געזאגט אוי לי שראיתיך בכך וויי פאר מיר אז איך זעה דיר אין אזא מצב אמר לו האט רבי שמעון געזאגט פארקערט אשריך שראיתני בכך וואויל אז דו האסט מיר געזען אין אזא מצב שאילמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך, ווייל ווען נישט איך וואלט געווען אין אזא מצב, וואלט איך קיינמאל נישט אויסגעוואקסן צו זיין אזא גדול בתורה, דמעיקרא ווייל פאר איך בין אנטלאפן אין די מערה, כי הוה מקשה ר' שמעון בר יוחאי קושיא, הוה מפרק ליה ר' פנחס בן יאיר תריסר פירוקי, יעדע קשיא וואס ר' שמעון בר יוחאי האט געפרעגט, האט ר' פנחס בן יאיר אים געקענט ענטפערן צוועלף תירוצים, לסוף, נאכדעם וואס ר' שמעון איז ארויס פון די מערה נאך אזויפיל תורה לערנען, כי הוה מקשה ר' פנחס בן יאיר קושיא, ווען ר' פנחס בן יאיר האט געפרעגט א קשיא, הוה מפרק ליה ר' שמעון בר יוחאי עשרין וארבעה פירוקי, האט ר' שמעון בר יוחאי געוואוסט צו ענטפערן פיר און צוואנציג תירוצים, על כל פנים אמר, האט ר' שמעון בר יוחאי געזאגט הואיל ואיתרחיש ניסא, איזיל אתקין מילתא, היות ס'מיר געשען א נס, וועל איך גיין מתקן זיין א גוטע זאך פארן ציבור, די רבים די ציבור זאל הנאה האבן פון דעם, אזוי בזכות דעם וואס איך בין ניצל געווארן, זאגט די גמרא וואו זעט מען אזא הנהגה, אז ווען א מענטש ווערט ניצל זאל ער מתקן זיין א זאך פארן ציבור, דכתיב, ווייל מען זעט ביי יעקב, יעקב אבינו זאגט ווען ער איז צוריק געקומען פון בית לבן נאכדעם וואס ער האט זיך געטראפן מיט עשיו און ס'איז אים גארנישט געשען, שטייט אין פסוק ויבא יעקב שלם, יעקב איז געקומען גאנצערהייט, ואמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו, זיין גוף איז געווען גאנץ וואס טייטש ער איז נתרפא געווארן פון די האק וואס די מלאך האט אים געגעבן, און אויך זיין ממון איז געווען גאנץ ס'האט אים גארנישט געפעלט, נאכדעם וואס ער האט געשיקט די אלע מתנות פאר עשיו, האט אים נאכאלץ גארנישט געפעלט, און זיין תורה איז געווען גאנץ, ער האט גארנישט פארגעסן, אלץ די טלטול די טורח הדרך, און דאס איז ער געזעצן ביי לבן און האט נישט פארגעסן קיין שום תורה, על כל פנים, זאגט דאך די פסוק ווייטער, ויחן את פני העיר, ויחן איז א לשון פון חנינה, יעקב האט מתקן געווען עפעס פארן שטאט, רש"י ברענגט א צווייטע דרש, אז וואס שטייט דארט סוף פסוק, ויקן את חלקת השדה, ער האט מתקן געווען פאר די שטאט עפעס, ויקן איז א לשון פון מתקן זיין, על כל פנים ואמר רב זאגט רב וואס האט יעקב אבינו געטוהן? ער האט מתקן געווען מטבע תיקן להם ער האט געמאכט פאר די שטאט דארט א מטבע, ביז דעמאלטס איז נישט געווען קיין מטבע פון דעם שטאט ער האט זיי געמאכט א מטבע, שמואל אמר שווקים תיקן להם, שמואל זאגט ער האט זיי געמאכט א מארק, ורבי יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם, ער האט געמאכט דארט א מרחץ, על כל פנים, זעהן מיר פון דעם אז ווען א מענטש ווערט ניצול מיט א נס דארף ער מתקן זיין עפעס פארן ציבור, אמר האט רבי שמעון געזאגט דארט פאר די מענטשן פון שטאט איכא מילתא דבעי לתקוני איז דא דא עפעס וואס מען דארף מתקן זיין? אמרו ליה, האבן זיי אים געזאגט איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה, ס'דא א פלאץ דארט ס'איז א ספק טומאה דארט, מען ווייסט נישט צו ס'איז דא דארט מתים צו ס'איז נישט דא דארט מתים, און די כהנים ואית להו צערא לכהנים לאקופי די כהנים קענען נישט אריבערגיין אויף יענעם וועג, פארוואס ווייל א כהן טאר נישט טמא ווערן און במילא דארפן זיי מאכן א לאנגע אומוועג, מען ווייסט נישט וואס צו טון מיט דעם גאס, אמר האט ר' שמעון געזאגט אזוי, איכא איניש דידע דאיתחזק הכא טהרה, קודם כל האט ר' שמעון געוואלט וויסן צו א מענטש ווייסט וואס טוט זיך דא אויף דעם גאס אויף דעם געגנט וואס איז געווען דארט א ספק טומאה צו דא איז אמאל געווען א בית הקברות צו נישט ווייל די דין איז טאמער א פלאץ איז געווען א בית הקברות טאר מען נישט מפנה זיין פון דארט טויטע, טאמער ס'ליגט דארט דרך אגב אפאר טויטע מעג מען זיי ארויסנעמען פון דארט, אבער טאמער ס'איז געווען א בית הקברות איז נישט שייך דאס צו מאכן ממילא האט ער קודם כל געוואלט וויסן וואס איז דא פארגעגאנגען, אמר ליה ההוא סבא, איז געווען דארט עפעס א עלטערע איד, האט ער געזאגט כאן קיצץ בן זכאי תורמסי תרומה, אז דא איז ר' יוחנן בן זכאי געזעצן, איך געדענק נאך ווען ר' יוחנן בן זכאי איז דא געזעצן, און אפגעשניטן תורמוס'ן פון תרומה וואס טייטש ער איז געווען א כהן מען האט אים געגעבן תרומה ער האט דא איינגעפלאנצן די תרומה, און עס עוקר געווען וואס טייטש ער האט געגעסן פון די תרומה וואס ער האט דא איינגעפלאנצן, איז במילא זעהן מיר קודם כל אז רבי יוחנן בן זכאי וואס איז געווען א כהן האט זיך געדרייט דארט אין יענעם געגנט, איז קיין בית הקברות דאס נישט געווען און נאך מער, ער האט נאך איינגעפלאנצט תרומה דארט, איז במילא עבד איהו נמי הכי רבי שמעון געגאנגען ער האט געהערט די מעשה, האט ער גענומען תורמוס'ן און ער האט עס אויסגעשפרייט דארט אויף דעם גאנצן געגנט, און ס'איז געשעהן א נס אז די אלע מתים וואס זענען געלעגן דארט זענען ארויף געפארן צו די אויבערשטע חלק פון די ערד ס'טייטש די ערד העכער זיי איז ווייך געווארן, און כל היכא דהוה קשי טהריה, וכל היכא דהוה רפי צייניה, ווי די ערד איז געבליבן הארט האט רבי שמעון קלאר געמאכט אז דא ליגט נישט קיין מת מען קען דא אריבערגיין, און ווי די ערד איז געווען ווייעך האט רבי שמעון אנגעצייכנט אז דא ליגט א מת און מען טאר נישט טרעטן אויף דעם און במילא די כהנים האבן געקענט דארט אריבערגיין, אמר ההוא סבא, איז דער ההוא סבא וואס מען האט פריער געפרעגט, וואס האט פריער עדות געזאגט אז רבי יוחנן בן זכאי האט דא קוצץ געווען תורמוס'ן, האט ער געזאגט, טיהר בן יוחאי בית הקברות, בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי האט מטהר געווען א בית הקברות, ער האט מלגלג געווען אויף רבי שמעון, אמר לו, האט רבי שמעון בר יוחאי אים געזאגט, אילמלי לא היית עמנו, ואפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו, טאמער דו וואלסט נישט געווען מיט אונז, און דאן געווען מיט אונז ווען אונז האבן מטהר געווען די פלאץ, און אפילו לאמיר זאגן ביסט יא געווען מיט אונז, און לאמיר זאגן ביסט געווען און דו וואלסט דיך מתנגד געווען, פארשטיי איך גאנץ גוט, יפה אתה אומר, ביסטו גערעכט, דו האלטסט אנדערש ווי מיך, דו האלטסט מען טאר נישט דא מטהר זיין, אונז האמיר א מחלוקת איך און דיך, אבער עכשיו שהיית עמנו, ונמנית עמנו, דו ביסט דאך דא געווען, און נאך מער דו האסט עדות געזאגט אז מען קען דא מאכן א וועג, יעצט, וועסטו גיין קעגן מיר? יאמרו מענטשן וועלן זאגן, זונות מפרכסות זו את זו, זונות וואס ביליגע מענטשן העלפן אויך איינס צו דעם צווייטן אפילו זיי ראנגלען זיך איינער מיטן צווייטן מיט פרנסה איז דא דארט תחרות ס'דא קאמפעטישן אבער איינער העלפט דעם צווייטן איז תלמידי חכמים לא כל שכן, צוויי תלמידי חכמים קענען זיך נישט פארגינען איינער דעם צווייטן און די נקודה איז טאמער דו האסט א פלוגתא אויף מיר אין לערנען דו קריגסט זיך אויף מיר אין לערנען, איז קענסט דיך קריגן מיט מיר, אבער סתם טאמער ביסט מסכים מיט וואס איך זאג און די איינציגסטע סיבה וואס דו קריגסט זיך מיט מיר איז סתם ווייל איך האב געזאגט דארפסטו זאגן אנדערש, פאסט עס דען אזא זאך? יהב ביה עיניה ונח נפשיה, רבי שמעון בר יוחאי האט אים אנגעקוקט, ער האט מקפיד געווען אויף אים, און דער זקן איז נפטר געווארן. פארציילט די גמרא, די גמרא פירט אויס די מעשה, נפק לשוקא, רבי שמעון איז ארויס אין גאס, חזייה ליהודה בן גרים האט ער געזען די יהודה בן גרים וואס ער האט גורם געווען די גאנצע מעשה רבי שמעון זאל דארפן אנטלויפן, אמר האט רבי שמעון געזאגט עדיין יש לזה בעולם, דער לעבט נאך, נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות, האט ער אים אנגעקוקט און ער איז געווארן א גל של עצמות, ווי רש"י זאגט גל של עצמות כמת שנרקב בשרו ונפל מזמן הרבה, ער איז געווארן ממש א הויפן ביינער די פלייש האט זיך אים גראד פארשימלט כאילו ער איז געשטארבן א לאנגע צייט צוריק, אלס קפידה אויף דעם וואס ער האט גורם געווען אז רבי שמעון בר יוחאי זאל דארפן אנטלויפן, וואס טייטש ווי די מפרשים זענען מסביר אז אוודאי האט ער נישט איבערגעגעבן למלכות אזוי ווי מ'האט פריער אויסגערעדט, אבער די עצם זאך אז ער האט נאכגעזאגט די לשון הרע וואס איז דארט געווען, און דאס האט גורם געווען דאס וואס האט גורם געווען, פאר דעם אליין איז ער געשטארבן.